ספר יואל פרק ב' פרשה ד', דא חזר'ט ער איבער דאס וואס מ'האט גערופן א תענית, מ'האט צוזאמגענומען די עולם, ס'זעט אויס אז פריער איז כאילו האט ער גערופן פאר די תענית, יעצט קומט מען טאקע, און ער דעסקרייבט די תפילה וואס מ'איז מתפלל, און דעסקרייבט ער ווי די אייבערשטער ענטפערט, תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. בקיצור, מען רופט צאם יעדער איינעם, מען בלאזט א שופר, מען נעמט צאם יעדעם איינעם מ'איז זיי מקדש, דאס הייסט מען נעמט זיי צאם, מען רופט זיי צו א באשטימטע פלאץ, די זקנים, די יונגע, די חתן, די כלה, נישט קיין חילוק, יעדער איינער זאל קומען, ס'איז א זמן צרה, מ'דארף זיך אלע שטעלן, און ווי גייט מען לכאורה אין די מזבח אין בית השם? בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי אדני, צווישן די אולם און די מזבח שטייען די כהנים און דארט זעט אויס האט מען זיך צוזאם גענומען פאר די עצרת תפילה און זיי האבן געוויינט, און וואס זאגן די כהנים ויאמרו חוסה אדני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם, מען זאגט די שטארקע תפילה וואס די אידן זאגן אלעמאל רחמנות, האב רחמנות אויף דיין פאלק, מאך אונז נישט קיין חרפה, קיין בושה, למשל בם גוים זאגט רשי מלשון משל ולשנינה, מאך אונז נישט קיין משל, קיין בושה ביי די גוים, פארוואס זאלן זיי זאגן ווי איז אונזער גאט, ער קען אונז נישט העלפן, צי ס'מיינט די ארבה כפשוטו, צי ס'מיינט די מלחמה, איך שלא יהיה, דאס איז די תפילה וואס מ'דארף בעטן, און דער אייבערשטער העלפט,

פארוואס ער'ט מיט אנדערע ווערטער אזוי ווי עס שטייט ביי די ארבה ביי די מכות פון מצרים די ביי די דם בעצם אז ער איז געשטארבן ער שטינקט און פארוואס כי הגדיל לעשות ווייל ער'ט געטון א גרויסע זאך א גרויסע שלעכטע זאך איז ווייטער די צפוני מיינט אדער די ארבה אדער מיינט עס די מלך אשור די גוי וואס איז געקומען אדער די גמרא זאגט אין סוכה אז עס איז א משל אויף די יצר הרע לעתיד לבוא איך שלא יהיה דאס איז א פסוק וואס די אייבערשטער זאגט צו אז ער גייט טאקע ענטפערן די תפילות ער גייט שיקן צו עסן און ער גייט אוועק שיקן דער וואס שטערט אז מען זאל נישט האבן צו עסן. און יעצט דיסקרייב די נביא די גרויסע שמחה וואס איז דא אין די ישועה ווי מע וואס ס'איז גיט ס'איז און ווי מ'דאנקט דער אייבערשטער אז ס'איז גיט אזוי ווי פריער איז נישט געווען גיט האט דער מזבח נישט געהאט צו עסן איז יעצט אז ס'ווערט גיט איז יעדער איינער צופרידן און מען דאנקט דער אייבערשטער אל תיראי אדמה האב זיך נישט מורא ערד גילי ושמחי כי הגדיל אדני לעשות אזוי ווי פריער הגדיל לעשות די ארבע יעצט הגדיל השם לעשות אין מייל די אייבערשטער האט געטוהן א גרויסע זאך אל תיראו בהמות שדי

כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון, ער'ט ענק געבן מורה, מורה איז מלשון שמורה את האדמה, יא, יורה ומלקוש די גשם וואס ס'קומט רופט מען מורה, צום געבן מורה לצדקה פאר ריכטיגקייט, דאס הייסט אז מ'זיך פירט ריכטיג קומט זיך אים מורה, אדער א ריכטיגע גשם וואס מאכט גוט וואקסן, טוט מען געבן צו טרינקען, מורה ומלקוש בראשון די ערשטע, חזל לערנען אז דאס מיינט אז עס איז אלס געווען אין חודש ניסן, עס האט ממש גערעגנט, אין אפאר טעג האט אלעס געוואקסן, איך שלא יהיה.

עס קומט די רעגן גייט דיך צוריק צאלן, עס גייט וואקסן דאפלט טריפל אזוי ווי די אלע יארן וואס די ארבה האט צוגעגנבעט, און וואס האט וואס טוט מען, ואכלת ושבעת וברכת, ואכלת ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם אדני אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם, וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני אדני אלהיכם ואין עוד ולא יבושו עמי לעולם. כ'מיין אז ס'איז פשוט די פסוקים.